רבותי, ס'איז אזוי, ס'איז אזוי. אונז האבן געזאגט לעצטע וואך, דאס איז בעיסיקלי די קאנטעקסט אווער היער, וויל סי איף ווי קען געט עניווער וויט איט. אונז האבן געזאגט לעצטע וואך אז ס'איז דא א חיוב צו לערנען עניני דיומא. רייט? און לכאורה עניני דיומא איז הלכות מלכים און מלחמות. אזוי קומט אויס ווער ס'קוקט אין רמב"ם אין אלע חלקים ווי ער רעדט וועגן די פרשת השבוע. דארט איז ווי ער רעדט וועגן דעם.

וואס איז די קאנעקשאן? לאמיר בעסער פארשטיין די פראבלעם וואס איך האב, און אויב די רמב"ם האט א סאלושען פאר דעם, איך בין זייער מסופק אויב ער האט א סאלושען צו דעם, אבער די פראבלעם וואס איך האב איז סאמטינג לייק דיס, לאמיר אראפלייגן די פראבלעם, אקעי? די פראבלעם איז אזוי, פארוואס איז, אונז האבן גערעדט לעצטע וואך וועגן א פראבלעם וואס יעדע איינער, יעדע איינער וואס קומט צו די שיעור ווייסט וועגן, אז די פרשת השבוע רעדט נישט וועגן די פרשת השבוע, רייט? ס'איז עפעס א סדר וואס מ'לערנט יעדע וואך אדער איך ווייס וואס יעדע יאר, און אזוי ווי די קאצקער רבי האט געזאגט איך זאג אלעמאל נאך פון די קאצקער רבי יא, אז וויאזוי קען א איד זאגן תהלים אין איין שבת אזוי ווי אין די מנהג טשערנאבעל אויב דוד המלך האט גענומען אויב דוד המלך האט גענומען זיבעציג יאר צו שרייבן תהלים. יא, און מסתמא נעמט עס דא אסאך פירושים אין די קאצקער רבי'ס ווארט, אבער די עיקר פירוש וואס איך טראכט איז אז תהלים איז דאך א סטארי, איך מיין ווער ס'רעדט רעדט זיך וועגן דוד המלך'ס גאנצע לעבן, אפשר אפילו פאר דוד אדער נאך דוד, ס'איז נישט נאר דוד, באט לאמיר שוין זאגן דוד המלך אליינס, איז פשט ער האט געהאט א לייף, אין אדער ווארדס איז סאמטינג קאלד לייף סטייל איווענטס, אדער לייף, נאט לייף, לייף סייקל איווענטס, נאכדעם איז דא וואכנטליכע איווענטס, יא, אז ס'איז פרשת לך לך און מ'רעדט זיך וועגן ברית מילה, איז זייער אנדערש ווי ווען איינער מאכט א ברית מילה, יא, און ער האט געלערנט הלכות ברית מילה, ס'איז א גאנץ אנדערע לעוועל פון תורה לשמה, פון תורה וואס טוט וואס ער טוט, רייט? און אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו לערנען על סדר פרשת השבוע, ס'איז א גוטע זאך, מ'קען טראכטן וועגן דעם, אפשר האט עס א מעלה, ווייל עט ליעסט גייט מען דורך די תורה אזוי, עס האט, עס איז א וויכטיגע זאך, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ס'איז א גרויסע ענין, אבער. ס'איז נישט גענוג. מ'קען אפילו זאגן נאך מער, אז די גאנצע סיבה, און איך וויל קומען צו די רמב"ם מיט דעם אויכעט, די גאנצע סיבה פארוואס אונז האבן אנדערע סדרים, אנדערע ווערטער, ס'איז דא אזא סדר א איד דארף לערנען כל התורה כולה, א איד דארף לערנען פון בראשית ביז סוף דברים יעדע יאר, פארוואס לערנט ער דאס? כדי אז ווען ס'קומט די מינוט פון די ברית מילה פון פרשת לך לך, זאל ער זיך דערמאנען אז יעצט איז פרשת לך לך. רייט? דעטס די האול ריזען. אנדערע ווערטער, איך טראכט למשל, טראכט א גאנצע צייט פון די חילוק פון חכמה מיט מעשה, רייט?

זיין ב ס אידישע סטודענטס האבן זיי געהערט אז ער איז א חסידישער רבי און ער פארקויפט זיך אלץ אריגינעל חסידות ווייסט לפי שיטתו און זיי זענען געקומען צו אים ער זאל זיי פארציילן וואס מיינט חסידות דער איז לייק לעבאוויטשער רבי און די סקווערער רבי סאו פראבעבלי דעי ווענט לעבאוויטשער רבי אויך געגאנגען צו די סקווערער רבי סאו זענען געקומען און זיי האבן געזאגט פאר די סקווערער רבי אז. זיי, איך מיין אז זיי ווילן נישט מאכן א אינטערוויו מיט אים, עפעס שרייבן אין די צייטונג, איך ווייס וואס. ער זאל זיי זאגן זאכן וועגן חסידות. סאו האט ער געזאגט קודם כל, ער האלט אז חסידות מיט א צייטונג איז א סתירה, ס'גייט נישט. אויב ס'איז אין די צייטונג איז עס נישט חסידות, אויב ס'איז חסידות איז עס נישט קיין צייטונג, איי דאנט רימעמבער עקזעקט לשון, באט עפעס האט ער זיי מסביר געווען אז דאס, זיי פרעגן א שאלה וואס איז אוממעגליך צו אויספירן. חסידות איז א עבודה פנימית, מ'קען נישט מאכן קיין צייטונג. דאכט זיך האבן זיי געזאגט אקעי, שיין ווארט, יעצט זאג מיך די נעקסטע ווארט. האט ער זיי געזאגט, ענק האבן געהערט פון די רבי רבי זישע? יא, מ'האט געהערט פון רבי רבי זישע. זאגט ער, דער רבי רבי זישע האט געזאגט, ס'איז נאט ריעלי א ווארט פון רבי רבי זישע, ס'איז א ווארט פון די קאליסקער. אבער אזוי האט ער געזאגט אז פון די רבי רבי זישע. דער קאליסקער זאגט שרייבט דאס אין זיין אין זיין בריוו קעגן די בעל תניא. רבי רבי זישע זאגט אז ווען איך בין געווען ביי מיין רבי, ביי דער גרויסע מגיד, האבן אונז געהערט איין זאך, מ'איז געגאנגען צום מגיד, געהערט א ווארט, מען האט געארבעט, אהיים געגאנגען, מען האט געענדיגט ארבעטן מיט די ווארט, אויספירן וואס די ווארט האט געפאדערט, און מען איז געגאנגען צו די נעקסטע, געהערט די נעקסטע זאך. האט ער געזאגט פאר די חכמים, דאס איז א חסידישע ווארט, איא? סאו יעצט גייטס אהיים וואס כ'האב ענק פריער געזאגט וועגן די צייטונג, אז מען טאר נישט ליינען קיין צייטונג, עס איז נישט קיין וועג פון זיין א חסידישע איד, ווען ענק וועלן אויספירן דאס, קומט צוריק, כ'וועל ענק זאגן ווייטער. סאו דאס איז וואס פארצייל איך די מעשה? איטס א ווערי נייס סטארי בּיסיידס ווייל ס'געט ארויס ארויס א געוויסע פוינט. די מעשה איז א געוויסע סארט פון חכמתו אינו מרובה ממעשיו, אדער פון יראתו קודמת לחכמתו, אין אנדערע ווערטער וואס דארף איך וויסן וועגן אלע מיני פרעמדע זאכן, איך דארף וויסן וואס איך האב צו טון יעצט, איך האב נאכנישט, אזוי ווי די סקווערע רבי זאגט, איך האב נאכנישט אויסגעפירט די פשוט'ע זאך, לאמיר זאגן, אפשר איז ער נישט גערעכט, אפשר דארף מען יא קוקן צייטונגען, באט דו האלטסט דיך נישט ביי די בעיסיק, די יסוד החסידות איז נישט קוקן צייטונגען, נאכדעם. אויספירן דאס, וועל איך דיר זאגן די נעקסטע, פארוואס דארפסטו בכלל וויסן וועגן די נעקסטע מדריגה פאר דו טוסט די ערשטע, ס'איז סתם א ברויך, סתם א עקסטרע יו טעיקינג אפ ספעיס אין יור מיינד פאר נאו ריזען און יו דזשאסט בינג מבלבל יור סעלף, דאס איז די סקווערע שיטה באופן כללי, זייער שטארק געבויט אויף די אויף די איידיע, די פראבלעם מיט דאס איז. יו דאנט העוו א ביג סקאופ. פראבלעם מיט דאס איז אז ס'ארבעט נישט, אבער איך האב געטראכט די פשוט'ע פראבלעם פון דאס איז בערך אזוי, שטעל דיך פאר, היינט האב איך געטראכט א משל, שטעל דיך פאר אז ס'וועט זיין א סאלדאט, איינער גייט אין מלחמה, יא? און מ'וועט אים זאגן, א סאלדאט יעצט, ס'דא זייער אסאך דזשאבס אין א מלחמה, אפילו דו האסט נאר איין דזשאב פון די ארמיע, אפילו לאמיר שוין זאגן ער האט שוין א געוויסע דזשאב, ער איז דער שיסער, אמאל דארף מען שיסן רעכטס, אמאל לינקס, אמאל דארף מען פון אויבן, אמאל פון אונטן, אמאל דארף מען ארומלויפן, אמאל מאכן מאכן א טרעפ, ס'דא אסאך טאקטיקס וואס מ'דארף קענען. שטעל דיך פאר איינער וועט זאגן, וואס איז וואס טוט מען נארמאל אין א נארמאלע ארמיע, איז מ'מאכט א ס'דא א מיליטערי אקעדעמי, מ'לערנט דיך אויס פאר דריי יאר, פאר פיר יאר, ספעשעלי דו ווילסט זיין א קלענסטע אפיסער, דעי טעיק יו, דעי גיוו יו א קאלעדזש. לערנט דיך אויס פאר פיר יאר אלע סארט טאקטיקס און אלע סארט סטראטעדזשיס וואס קען נאר זיין, און נאכדעם שיקט מען דיך הלכה למעשה, וועט קומען איינער און זאגן, וואס פעלט מיך אויס, איך גיי יעצט און מארגן צופרי, איך האב א גאן, זאג מיך, שיס רעכטס, איך שיס רעכטס, שיס לינקס, איך שיס לינקס, פארוואס ארבעט עס נישט? ביקאז דער איז נאו סאטש א טינג, איטס לייק אריסטאטעל סעיז אין די עטיקס, ס'איז נישטא קיין שולחן ערוך, און אויך שטייט אין אסאך ספרים הקדושים. מ'קען נישט שרייבן קיין שולחן ערוך פון מידות, שולחן ערוך פון וויאזוי זיך צו פירן. מידות, און אמת, אמת'דיג אויך פון מצוות. קענסט נישט זאגן יעצט טו דאס, יעצט טו יענץ. דאס קען מען זאגן אין די מאוסט דזשענעראל וועג, אבער הלכות ווען יו אר אין די פייט, ווען יו אר אין די עקשועל טינג, און דעמאלטס איז נישט קיין צייט צו לערנען וואס צו טון, דעמאלטס דארפסטו האבן אין דיין קאפ זעכציג אנדערע סטראטעגיס, און דארפסט האבן עפעס א, ביי די וועי דאס איז די הארדעסט טינג. אריסטאטעל קאלס דיס פראקטיקעל וויזדאם, רייט? דארף מען עפעס א דעת, דו קענסט רופן דעת על פי קבלה, דארף מען האבן א געוויסע דעת וואס זאגט אה, יעצט איז די צייט צו טון דעם טאקטיק, איך גיי עס שוין טון, וויאזוי גיי איך עס טון? אה, ווייל איך האב שוין געפרעקטיסט, ווען עס איז נישט געווען נוגע למעשה, איך האב עס געפרעקטיסט דריי יאר צוריק, איך ווייס פונקטליך וויאזוי מען פירט עס אויס, סך הכל דארף מיך אפילו איינער אנדערש דארף מיך זאגן, דער מפקד דארף מיך זאגן, יעצט טוט מען דאס, ווייס איך וואס צו טון. סאו דערפאר דיס האול סטראטעדזשי אוו נאט נאוינג טינגס, דאס איז הלכה למעשה איז א סטופיד סטראטעדזשי, קאוז ס'איז פשוט'דיג מגביל א מענטש, אין אנדערע ווערטער דער סקווערער חסיד ס'ער ווייסט נישט די נעקסטע זאך, ער גייט קיינמאל נישט וויסן ווען ער האלט ווייטער פון דעם, ווייל דארפסט אים זאגן ס'דא א מעפ, ס'דא אזוי ווי די מסילת ישרים זאגט זהירות מביא, זריזות וואטעווער מביא לידי מביא לידי מביא לידי, אקעי איך האלט נאכנישט ביי רוח הקודש, איך ווייס בערך די מעפ, אקעי יעצט אז איך וויל האלטן דארט דארף איך וויסן, יעצט דארף איך יעצט דארף איך לערנען מער וועגן די נעקסטע סטעפ אדער איך דארף. אויספירן די סטראטעדזשי אדער עפעס אזוי, וועגן דעם זייער אינטערעסאנטע זאך, די הלכה פון א תלמיד חכם אדער איינער וואס איז ראוי צו זיצן אין סנהדרין איז איינער, ס'איז דא וועגן דעם יא, און לגבי קידושין איז נישט אזוי, אבער לגבי סנהדרין דארף ער קענען כל התורה כולה, דאס איז די מינימום, איטס אמעיזינג קאוז טו אס איטס טו מאטש רייט, אונז האלטן אין איין זאגן אז די תורה איז צו גרויס, אבער די מינימום מוז ער קענען כל התורה כולה, אין אנדערע ווערטער ווי די רמב"ם טרענסלעיט דאס אלע תרי"ג מצוות. און פארוואס? דער דער מס' חובת הלבבות האט שוין געפרעגט די קשיא, וואס דארף איך קענען הלכות גיטין יעצט? סאו יעצט דארף איך קענען, כ'האב דאך עפעס ארבעט צו טון די מינוט. זאגסט ס'איז נישט נוגע, ס'איז א מאדנע זאך. אקעי, אבער אפילו מ'קען עס פרעגן, כ'ווייס אז ס'איז נישט ממש יעצט, אבער מ'קען עס פרעגן, מ'קען פרעגן אזא קשיא. די תירוץ איז, אגעין, וויפיל ביסט אינגאנצן נישט נוגע, כ'ווייס נישט, מ'קען טראכטן. אבער איך מיין אז די תירוץ איז אלעמאל אזוי. תירוץ איז, א מענטש דארף וויסן אלע סארט זאכן, כדי אז ווען ס'קומט די ריכטיגע זמן וואס איז חל די חיוב צו טון יענץ, דארף ער עס קענען טון. און ס'איז נישט, און נישט נאר דעם. נאר בשעת מעשה איז נישט קיין צייט פון לערנען, ס'קען נישט, מען קען נישט לערנען וויאזוי זיך אנהייבן צו לערנען אין תוך כדי מעש, תוך כדי מלחמה, תוך כדי לייף, ס'איז נישט מעגליך, ממילא דארף מען זיך קודם לערנען אלעס, נאכדעם מען לערנט אלעס נעמט מען אן, דעמאלטס, אנד יו האב טו בי ווערי קלער, דעמאלטס, נישט דעמאלטס וועט מען קענען פאלאוען אלע אינסטראקשענס, פאלאו אלע אינסטראקשענס וועסטו זיך קענען זיין א טיפש וואס פאלאוט יעדע מינוט אינסטראקשענס, פשט איז דעמאלטס וועסטו וויסן ווען איז חל די הלכה, ווען איז חל יענע הלכה, ווען דארף מען טון אזוי, ווען דארף מען טון פארקערט, און אזוי ווייטער, שטימט? אקעי. יעצט איז אזוי, זייער אינטערעסאנטע זאך. סאו דאס איז באופן כללי, פאר דעם מצד אחד דארף מען לערנען תורה וואס איז נוגע למעשה, מצד שני איז דא אזא הלכה אין די גמרא, מי שתלמיד חכם שאומר דבר הלכה, אם אמר אחר מעשה אין שומעים לו. איינער קומט, ער האט זיך דערמאנט נאכדעם אז ס'איז דא א שולחן ערוך אז אין קאלגער און מ'גלייבט אים נישט, זאגט ער דו האסט יעצט אויסגעטראכט. מען דארף אים, ער דארף עס האבן געזאגט נעכטן, כדי מען זאל בכלל גלייבן אז ס'איז דא אזא מסורה. דאס איז דא א הלכה, אם קודם מעשה בא שומעים לו, אם אחר מעשה בא אין שומעים לו. מען גלייבט אים נישט, מען זאגט אה, יעצט האט ער זיך דערמאנט, אין אנדערע ווערטער אויב איין טייטש וואס איז דא אין דעם איז, אז א מענטש אויב ער איז האט א קלארע אנדערסטענדינג פון דאס, פארשטייט זיך ווען עס קומט למעשה וועט ער עס טאקע טוען און עס וועט זיין דעטס וואט איטס פאר, עס איז נישט כדי ער זאל נישט טוען קענען אלע הלכות וואס זענען נישט נוגע למעשה, סתם אזוי אויס צו קענען די תריג מצוות טעסט, אבער ער דארף קענען אלע מצוות כדי ער זאל בכלל וויסן, און ביי די וועי, איך טראכט. אינטערעסאנט אויב אונז רעדן פון די פראבלעם, איינע פון די ריזענס, נישט נאר איך טראכט, די רמבם טראכט, איינע פון די ריזענס פארוואס מענטשן זענען נישט הלכה למעשה, איז טאקע, יא, ס'איז זייער מאדנע, וואס איז די פשט אז אזויפיל אידן האבן זיי, האבן נישט קיין מושג וויאזוי מ'פירט זיך הלכה למעשה מיט רוב זאכן פון לייף, על פי תורה, אדער בכלל, און איינע, ער ווייסט אפילו נישט אין וועלכע שולחן ערוך ס'שטייט די הלכות.

ד' אמות של הלכה, עס הייסט די מצוה פון וואשן נעגל וואסער אינדערפרי, וואטעווער, ס'איז נישט קיין מצוה, און די מצוה פון, איין מינוט, איך מאך א משל, און די מצוה פון דאווענען, און די מצוה פון לייגן תפילין, די אלע מצוות, דאס זענען איזי מצוות אין די סענס אז זיי, יעדן טאג איז נוגע, לייג תפילין, זאג קריאת שמע, און אזוי ווייטער. אבער, און וועגן דעם טראכטן מענטשן, און פארוואס פאוקסן אונז אויף די מצוה, ס'איז דא א גרויסע מחלוקת צו מ'זאל פאוקסן אויף אורח חיים אדער אויף חושן משפט און אזוי ווייטער, די הלכה למעשה'דיגע הנהגת עם ישראל אין רוב דורות איז אז אידישקייט איז נאר אורח חיים, אביסל יורה דעה סאמטיימס. חושן משפט, דעיס איז נישט פארט פון אידישקייט. אקעי. ס'איז דא דיינים טוען ליינען קוקען דעיס, קיינער לערנט עס נישט, ס'נישט קיין זאך וואס מען קען. און דעיס איז א גרויסע פראבלעם, און קל וחומר קדשים טהרות, קל וחומר סנהדרין, קל וחומר הוריות, קל וחומר רוב רוב פון די רעסט אוו שס, רוב פון די רעסט אוו די תורה. און וואס איז דעיס די פראבלעם, וואס איז דעיס גורם, ס'הייסט דעיס האט א גוטע ריזען פארוואס, אט קומט א איד און ער זאגט, איך איך וויל וויסן די תורה, ס'איז זייער א גרויסע מצוה ידיעת התורה, ס'איז עפעס א עקסטערע מצוה אפשר מ'דארף לערנען אלע תריג מצוות, אבער ווי אזוי זאגט די תניא אין אין הלכות תלמוד תורה, קודם דארף איך וויסן זיכער וואס איך האב צו טון, און איך קען נאכנישט הלכות שבת, נאו געס וואט, דעיס איז א מעדזשיק טריק, דעט ווענעווער יו פאוקעס אן סאמטינג יו נעווער פיניש. עד פאר הונדערטע יארן לערנען אידן הלכות שבת און קיינער קען נאכאלץ נישט הלכות שבת. אקעי, לאז מיך אויסרעדן. אקעי, ווייל מ'קען אלעמאל אויסטראכטן. מען קען אלעמאל אויסטראכטן נייע חומרות און נייע פראבלעמען, סאו מען געט זיך נישט קיין עצה מיט דעם, און איף דיס איז די אנלי טינג דעט יו טינק יו האוו טו נאו, סאו יו אלוועיס דערס ענדלעס, ס'איז טאקע די הלכה, לייק אקעי איך וויל נישט אריין גיין אין דעם, יעדע איינער וואס זיין ענין איז דאס, איז ער גייט דיר פאמפן דאס עד הסוף, אזוי גייט עס, ווען יו טשוז א סערטען טינג, א ווערי לימיטעד פארט אוו יומען עקספיריענס, למשל, אן קיין משל, איז. סאמטיימס פיפל העוו א התמחות אין סאמטינג ענד דעי נאו איט אדורך. יא יא, און וועגן דעם איז ער די גרעסטע מחמיר, ווייל ער ווייסט נישט פון אלע אנדערע זעקס הונדערט און צוועלף מצוות, ער ווייסט נאר פון הלכות תולעים. באלד איז ער דער גרעסטער מחמיר אויף הלכות תהלים, ווייל ס'איז נאר דא איין מצוה ביי אים, און האט צייט, און נישט נאר האט צייט, איז גערעכט אפילו, ווייל ער האט טאקע די מערסטע געלערנט, איך ווייס נישט אויב אפילו ער זוכט חומרות, איטס נעטשרעל, נישט געקומען דארט לייק זוכן חומרות, ער איז געקומען דארט, ער איז געקומען דארט ווייל דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ער טוט, און ער טראכט, איך קען דאך נישט גיין ווייטער ביז איך קען דאס טויזנט פראצענט, ענד די מאמענט יו פאוקעס לייק דעט, יו געט סטאק. יעצט, און דאס איז די ריזען פארוואס די אלע אידן, זיי ווייסן נישט בכלל פון וויאזוי צו טון זאכן וואס האבן נישט, וואס זיי גייען אוטסייד פון די באקס, אוטסייד פון די פאר מצוות. אויב זיי וואלטן, יעצט, אויב זיי וואלטן געלערנט זעקס, דו ווייסט אז ס'דא זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, א חלק פון זיי איז בכלל נאר נוגע, עס איז דאך עמעיזינג, יא, ס'דא א גאנצע מסכתא, יא, משל, מסכת גיטין, איז נאר נוגע פון ווער ס'געט זיך, און ביי די וועי ס'דא אסאך הלכות גיטין וואס שטייען נישט אין קיין שום מסכת גיטין, וויאזוי מ'פירט זיך ווען מ'געט זיך און נאכדעם מ'געט זיך און בשעת'ן זיך געטן שטייט נישט קיין שום ספר, בעזהשם איינער דארף שרייבן דעם ספר, ס'גייט נישט העלפן. ס'איז א שאד אז מ'זאל עס שרייבן, אבער מענטשן ווייסן נישט, רייט? רוב מענטשן מיינען אז ס'איז א מצוה, וואטעווער, ווער ס'ווייסט ווייסט. איז, איז דא דא א גאנצע תורה, און פארוואס, ביי די וועי, פארוואס? ס'דא זייער ערליכע אידן, איך קען פערסענעלי, גאנץ ערליכע אידן וואס זענען מדקדק קלה כבחמורה, ער האט נישט קיינמאל, ס'פאלט אים נישט איין צו מאכן א קידושין אן אלע חומרות, און כ'ווייס וואס, און צו אפילו דאווענען אן זאגן תפלה לדוד, ער ווייסט פונקטליך וועלכע טאג מ'זאגט תפלה לדוד און וועלכע טאג מ'זאגט נישט, ווייסט וואס איז תפלה לדוד? נישט תחנון, תפלה לדוד, תחנון ווייסט יעדער ווען מ'זאגט נישט. אין פוילן זאגט מען נישט קיין תפלה לדוד. תפלה לדוד איז נישט בית יעקב. שוין. ער ווייסט פונקטליך וועלכע טאג מ'זאגט תפלה לדוד און וועלכע טאג מ'הייבט אן בית יעקב, און וועלכע טאג מ'סקיפט ביידע. און אויך וועגן למנצח יענך, ס'דא דריי אנדערע שיטות. און יעצט, ליסטן. דער זעלבער איד, ווען ער האט א שטיקל פייט מיט איינער וועגן א גט, א גוטע דוגמא. וואס איז וועגן א גט? איך ווייס נישט, קוק אריין אין דאס נייעס וועסטו זען. קוק אריין ווי? אין די נייעס, וואטעווער, צו פון די וואך צו פון די נעקסטע וואך. מיטאמאל איז ער א גוי גמור. נישט פשט ער, נישט פשט ער האלט אז ער איז גערעכט, יעדער איינער האלט אז זיי זענען גערעכט, איך רעד נישט פון דעם, דאך א נארמאלע נאטירליכע זאך. סתם ס'פאלט אים נישט איין בכלל אז סאמטיימס דארף מען פרעגן די שאלה, ווייסט, עט סאם פוינט, נאכן טון דרײַ הונדערט רשעות, די דרײַ הונדערט און איינציגסטע רשעות איז אפשר שוין א שאלה. חשש דרבנן פון טשעפען א איד פאר גארנישט, ביז יעצט איז געווען לשם שמים. ניין ניין ניין ניין ניין, איך זאג א פשוטע, הער מיך אויס הער מיך אויס, איך זאג א פשוטע זאך, איך זאג א אמת'דיגע זאך. ניין ניין, ס'האט נישט מיט רשעות, איך זאג, ס'נישט וועגן רשעות, דא אויך רשעות, רשעות בין איך נאך מוחל, כ'מיין נישט מוחל, מ'פארשטייט מענטשן האט נגיעות, האט אויך נגיעות נישט זאגן תפלה לדוד, אמאל נישט קיין חילוק, אבער. יא, אבער די פראבלעם, די, עס פאלט אים נישט איין, האט ער דאך א ערליכע איד, קאל א רב, טרעף עטליעסט עפעס א פעיק רב וואס זאל דיך געבן א היתר פאר דעם רשעות, עפעס, ס'פאלט אים נישט איין, פארוואס פאלט אים נישט איין? ווייל, איך זאג דיך פארוואס, איינע פון די ריזענס פארוואס, און דאס איז נאר א דוגמא, א גרינגע דוגמא צו רעדן וועגן, איינע פון די ריזענס פארוואס ס'פאלט אים נישט איין איז, ווייל אין זיין חדר האט מען נאר געלערנט דריי פון די תריג מצוות, מ'האט נישט געלערנט אלע אנדערע זעקס הונדערט און עלף. ס'איז דא זייער אסאך מצוות, און ר' יואל האט געטראכט אז אזוי ווי ס'איז דא א גאנצע מצוה פון תפילה, און אין די מצוה פון תפילה איז דא פיטשעווקעס און פיטשעווקעס שבפיטשעווקעס און פיטשעווקעס, ביז מען קומט אן צום אם אומרים תפילה לדוד, איז פונקט אזוי איז דא א גאנצע מסכת וואס הייסט מסכת גיטין, מסכת גיטין רעדט מאוסטלי, יא, פאר געוויסע לומדות.

סא די ישיבה ווען מ'לערנט מסכת גיטין איז נישט פשט, קוק, פארט אוו יומען לייף איז טו געט דיווארסד, מעיבי די קריסטענס דאונט האלד אוו איט אונז האלטן יא דערפון אדער ס'איז א פארט און זיי זענען מכיר אין די צורך סאמטיימס, און מ'דארף וויסן ווי אזוי און ווען עס איז חל און צו מ'קען מאכן וואס מ'וויל איינער ברענגט פון חוץ לארץ א גרויסע פראבלעם איי ווען געבן נסיון וויאזוי אוטענטיק איז עס, איף יו טינק אבאוט איט, וואטעווער, איך וויל איך הייב אן צו רעדן וועגן מסכת גיטין פארוואס, וואס איז געשען היינט, איף יו טינק אבאוט איט יו וויל סי דעט איטס עקסטרעמלי פראקטיקעל און איטס אלוועיס טרייענג טו סאלוו בעיסיק פראבלעמס, רייט? הייבסט אן מסכת גיטין, יעצט גוט, אז אונז וואוינען, אונז זענען דא אין ארץ ישראל, איך ווייס וואס אדער וואו ס'איז, יעצט איז דא א גרויס פראבלעם, ס'קומט אמאל א גט פון חוץ לארץ, אונז האבן נישט קיין אהנונג צו דער א גוי האט עס געשריבן, צו א קטן האט עס געשריבן, צו א זכר האט עס געשריבן, צו א נקבה. דער רעדט די מלמדים טיטש די וועי יו סעי ביי די וועי די מלמדים דעי נאו דיס איך קוק די מלמדים און איך האב נישט באמערקט. ענד איים פריטי שור דעטס די אל דיז דעט גאו טו די קאורסעס דעטס האו דעי טיטש דעם האו טו טיטש. דאס האלט נישט, איך קען נישט צדיק, אבער דאס איז עגעין, דאס איז פעטיטש, זייער גוט, ניין ניין, יו אר נאט ענסערינג, קודם כל יו אר נאט ענסערינג מיי קוועשטען, ס'איז נישט קיין חילוק, פליז, ניין איך בין נישט אףף טאפיק, דו ביסט אףף טאפיק, צדיק דו ביסט אףף טאפיק, איך בין נישט אףף טאפיק, איך בין אויף די זעלבע טאפיק, איך זאג דיך א פשוט, איך וויל נאך. זאג נאר א פשוטע זאך, מען לערנט נישט דאס, און איך וויל נישט רעדן וועגן דיין ברידערס, איך האב נישט קיין טענות, איך ווייס נישט, נישט קיין חילוק, די פוינט איז, די פוינט איז נישט דאס, ניין ניין נישט דאס איז די פוינט, די פוינט איז, ער טוט, ער ווייסט נאר ווי צו לערנען, דער צדיק האט אויסגעפינען א וועג צו מאכן לערנען געשמאק פאר קינדער, עגעין, איטס א דין אין הלכות תלמוד תורה, ער איז נישט וואויר, איך פארצייל דיך, דו האסט נישט געהערט וואס איך האב געזאגט, ס'דא א פראבלעם, און די פראבלעם איז דאך א פראבלעם וואס איז דא ביי האנט, וויאזוי אוטענטיקעיט מען א זאך? וואס אונז ווייסן נישט ווי אזוי אקעי די חכמים אויפגעקומען מיט א עצה אז מ'גייט מאכן נאך עדים קענסט פרעגן קשיא וואס העלפט נאך די צווייטע עדים אפשר איז די זעלבסטע קלון ווי די ערשטע עדים דאס איז אסאך בעיסיק פראבלעמס דא רייט אבער דיס איז סאלווינג ריעל פראבלעמס און דאס איז א חלק איינע פון די מצוות אין די תורה איז איז גט מדרבנן איז דא בפני נכתב און אזוי ווייטער אלע וואס רבן גמליאל האט מתקן געווען מ'זאל שרייבן די נעמען אלע מיני הלכות וואס איז אלץ געבעיסט אויף די ריעליטי באט אין די מענטש'ס קאפ איז נישט דא ס'איז דא א מצוה פון לערנען מסכת גיטין זייער פיין ס'איז מצוות תלמוד תורה א מצוות דביקות בהשם על ידי תורה, אלע מיני שיינע זאכן, ס'איז נאר איין מצוה דביקות, דביקות איז נאר איינע פון די תרי"ג מצוות, זייער וויכטיג, יא יא. זייער גוט. יא, יא זייער גוט. אבער, צדיק איך ווייס. יו וועיט פאר איט, אקעי? כ'ווייס, באט יור נאט העלפינג מי. יא אבער, אבער, ס'איז דא נאך אסאך וועגן פון, יא, נישט קיין חילוק, ס'איז נאך אסאך אזוי, נאך אסאך וועגן פון זיין דבוק, דאס מיינט עס דאך, ס'נישט נאר דא איין וועג פון זיין דבוק ווי צו זיצן מיט א גמרא, ס'איז נאך אסאך וועגן, ברענגן א גט, און מאכן זיכער אז ס'איז א כשר'ע גט, ס'איז אויך א וועג פון זיין דבוק אין דער אייבערשטער. און וויבאלד, אין אנדערע ווערטער גאוינג בעק טו וואט איי וואס סעינג, וויבאלד אז מען איז צו, און דאס איז סאמטינג איטס קאלד אין פסיכאלאגיע און לערנינג סייקאלאגיע איטס קאלד טאנעל וויזשען רייט, אדער אדער בינג ווערי סערטעין דיפרענט קיינד אוו פאוקעס, איף יו האוו ווערי נארא פאוקעס וואס איז זייער נוצליך פאר געוויסע זאכן, אמאל דארף מען, איך דארף עכט טוהן די זאך און נישט עפעס אנדערש, אבער לכבוד דעם כאפסטו נישט בכלל וואס גייט פאר אין די רעסט פון די וועלט, און דאס איז איין פראבלעם, און די גרעסטע פראבלעם איז אז מארגן ווען דו וועסט דיך אויסדרייען וועסטו נישט וויסן בכלל וואס איז דא דארטן.

אה, שוין געדאווענט? איך האלט אין די שיך. מנהג לעלוב, ס'מאכט סטרייט. און אינצווישן זיך אינמיטן דביקות פון שמונה עשרה איז עפעס אן אראבער דורכגעגאנגען געזען א פאר שיך, געטראכט, א גוטע פאר שיך. כמנהג. איז האט ער זיך שנעל אויסגעדרייט און אים געגעבן א זעץ, האלא, ס'איז מיין שיך, ס'איז דיין שיך? איז געקומען זיין זון און געפרעגט, טאטי, דו ביסט אינמיטן שמונה עשרה, וויאזוי באמערקסטו אז יענער נעמט צו דיין שיך? האט ער געזאגט, האלא, דאס מיינט שמונה עשרה? אך און וויי אז אינמיטן שמונה עשרה האלט איך נישט קאפ וואס גייט פאר אויף די וועלט. שמונה עשרה מיינט דאך, מיינט דאך אז מען דארף, ניין, יענץ איז א אנדערע נקודה. איך ווייס, איך ווייס יענע מעשה. ניין, יענץ איז א מעשה פון פון ר' נדל'ן חברה. איך רעד יעצט פון וואס מיינט פאוקעס. דו ווילסט דאווענען, דארפסטו פאוקעס אויף גאט. און גאט איז נאר אין די פראנט פון מיך און נישט אין די בעק פון מיך. וואט קיינד אוו נאנסענס איז דעט? דאס איז דאך דעם אייבערשטנ'ס וועלט, יא? איז דאך אויך פאוקוס אויף גאט. אקעי, סאו די תירוץ איז דא אין מעדיטעישן איז דא צוויי סארטן פאוקוס, דא פאוקוס, לעיזער פאוקוס, און עס איז דא ברייטע פאוקוס, און ער געט טרייט צו דאווענען מיט ברייטע פאוקוס, עס איז קאלד דיפיוזד אטענשאן, ס'איז א קיינד אוו אטענשאן, עס איז נישט פשט פארקערט, דער לעלובער רבי זאגט, איף יו וואלד בי דיסטרעקטעד, איף איי וואלד נאט האוו כוונה, דען איי מייט האוו נאט נאוטיסד וואט די אראבער איז דואינג. יעצט אז איך האב יא א כוונה, פשט יעצט בין איך פאוקעסד, און מיין פאוקעס איז נישט נאר אין איין פלאץ, ס'איז איבעראל, נישט פולי העיר, ס'איז פולי עווריוועיר, ס'איז קאלד דיפיוזד אטענשאן, און די מעדיטעישאן פיפל העוו דיפרענט ווארדס פאר דאס, איטס א ווערי אימפארטענט פארט אוו, א לאט אוו פיפל געט לאסט אין דעט, אין מיינדפולנעס און טינגס לייק דעט, און וועגן דעם, און איר פארשטייט די זעלבע זאך, וויאזוי וואס האט דאס צוטון מיט וואס איך זאג? יא גראדע א סאלדזשער דעי העוו טו טרעין ווען יור אין אן עיר פלעין, יו העוו טו האוו עלוועיס העיר די סאונד און אלל די סאונד יו גאט טו העיר עווערי פאזישאן דזשאסט פאוקעסינג אין פראנט אוו יו, סאמטיימס יו העוו טו פאוקעס אן סאמטינג, זייער גוט, און און און דערפאר דאס איז די פראבלעם ווען מ'לערנט נישט גענוג זאכן וואס זענען נישט נוגע למעשה, ווייל דעמאלטס ווען ס'קומט צו גאנץ זיין למעשה אדער וויבאלד אז די עולם המעשה איז אסאך מער וועריד אסאך מער אינטערעסאנט אסאך מער פלורעל ווי די עולם התורה ווי די עולם החכמה וואס איז אלעמאל איינס מ'קען נאר טון איין זאך כ'מיין אז אויב מ'וועט גיין מיט די גאנצע סאבדזשעקט גייט די מלחמה זיין פינישט. דאס איז די סאבדזשעקט? ניין ס'איז נישט. איין מינוט. דאס איז די סאבדזשעקט. יו וויש. דאס איז די סאבדזשעקט. און די אייבערשטער זאל העלפן. איך האב נישט קיין פראבלעם. און דעמאלטס העט מען נישט קענען וויסן גארנישט אנדערש. אקעי? סאו דערפאר יעצט לאמיר קומען צוריק צו די רמב"ם. כ'וועל דיך נאר ענדיגן אמאל מסביר זיין א שטיקל רמב"ם. סאו די רמב"ם האט געשריבן א ספר, זייער א מעידזשער ספר, לא קם לפניו ולא לאחריו כמעט. איך מיין אז אינגאנצן איינער איינער שוין כמעט קען זאגן לא לך דא מענטשן הייבן אן צו זאגן איך איך ווייס וואס מען גייט זאגן די חילוק אקעי דו ווייסט נישט אז נישט אונז קענען אויף דעם שמועסן אנדערע מאל בקיצור קיינער פאר אים אדער נאך אים האט נישט געמאכט קיין ספר וואס זאגט אלץ די גאנצע תורה אפילו לפי דעתי איינער זאגט די רמב ם איז ראנג איך האב א אנדערע ווערזשן פון די גאנצע תורה ווייסט וואס שרייב דו דיין ווערזשן פון די גאנצע תורה. קיינער האט נאכנישט מצליח געווען צו שרייבן. מען קען אזוי זאגן, מען קען אזוי זאגן, מען קען אזוי זאגן. באט נאך אלץ דער רמב ם איז נאך אלץ געווען די איינציגסטע צו טון. כ'מיין, דו קענסט זאגן אז רבינו הקדוש האט עס געטון. דו קענסט זאגן אז רבי יהודה הנשיא האט דאס געטון. דערפון אפ. וואט, משניות? יא. די גמרא איז שוין נישט, אבער משניות. אקעי, דאס, דעי, דעמאלטס קען מען שוין זאגן וואס ער זאגט. אז דאס, אפשר דארף עס זיין משניות, נישט משנה תורה. דעמאלטס גייט ער זיין גערעכט. אבער אקעי אקעי על כל פנים אבער דאס איז א זייער וויכטיגע זאך א זייער וויכטיגע זאך און זייער א ראדיקאלע זאך און זעהן די הקדמה פון די רמב ם און די רמב ם טוט עס ס'איז א זייער א ער האט געוויסט אז ס'איז א ראדיקאלע זאך ער האט געוויסט אז קיינער איז נישט איינגעפאלן דאס טוהן פארדעם און זעהסט אויך א שווערע זאך קיינער האט נישט געטוהן נאכדעם מאוסטלי ביקאוז איטס הארד נאט אנלי ביקאוז איטס חידוש. יעצט סאו, און מ'דארף פארשטיין באמת'דיג פארוואס, איי דאנט טינק די סימפל ענטפער טו פארוואס, והא ראי', און נישט נאר מענטשן פרעגן די קשיא רייט, במיוחד אויף די רמב ם, די רמב ם ווען דו לערנסט מורה נבוכים זעהט מען אז די רמב ם גלייבט אמת'דיג אז ס'איז גענוג איין מצוה, מ'קען פרעגן אפילו אזוי די קשיא, יא איך בין א גרויסע חסיד פון די פירוש המשניות אין קידושין וואס זאגט אויף די משנה כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, זאגט דער רמב ם, ברענגט ער רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, פשט איז איין מצוה איז גענוג, וויל זיין א מענטש, וויל זיין חלק לעולם הבא, איין מצוה, יענע מצוה דארף מען טון בשלימות, דארף מען טון לשמה, יו העוו טו יו העוו טו געט, אין אדער ווארדס יו העוו טו יוז איט טו געט טו די פורפעס, נישט איינמאל סתם לייגן תפילין פאר גארנישט העלפט נישט, איינמאל לייגן תפילין בכוונה.

סתם צו פלוידערען לשם פלוידערען איז סתם נישט קיין שום מצוה, ס'איז איסור לשון הרע, ס'איז איסור פון מגלה עריות, אסאך איסורים איז מען עובר ווען מען פלוידערט אפילו דברי תורה וואס האבן נישט קיין נגיעה למעשה, ס'איז א עכטע איסור, און דעי די ריזען פארוואס די אלע אנדערע פוסקים האבן נישט געשריבן הלכות שאין נוגע למעשה אז מ'זאל נישט עובר זיין אויף די איסור, ס'איז נישט קיין דזשאוק, מ'טאר נישט רעדן זאכן וואס זענען נישט נוגע למעשה, מ'טאר נישט, מעיקס יו א ווארס פערסאן. ווערי אפען. אלע מענטשן וואס זיצן און זאגן עצות פארוואס די מלחמה דארף געפירט ווערן זענען עובר אויף א איסור פון מגלה עריות. אפילו ווען זיי ווייסן, ווען זיי ווייסן נישט איז מען נישט עובר אויף גארנישט, אבער ווען מען ווייסט נישט איז סתם שיחה בטלה, ווען ער ווייסט, ווען ער וואלט יא געוואוסט דעמאלטס הייבט זיך אן דער פראבלעם, נאך א מזל אז קיינער ווייסט נישט. אבער. אבער ווען מען ווייסט קען מען נישט רעדן פון א מלחמה. עקזעקטלי. ווייל עקזעקטלי. עקזעקטלי, קאוז יו קען אנלי הערט איט. אקעי, ווייל ס'קען נישט העלפן. ניין, ס'שטערט יא? ס'שטערט יא? ס'שטערט יא? אקעי, נישט פאר יעצט. ס'שטערט יא. ס'שטערט יא. יעדע מאל וואס א מענטש שטערט, קודם כל שטערט עס פאר, קודם כל שטערט עס פאר די מענטש אליינס, און צווייטנס שטערט עס פאר יעדער איינער. און דריטנס, אויב ס'וואלט געווען א עצה וואס דו האסט, יאיר, איך פארשטיי נישט, נאך א שכל הישר, אדער איי האוו סאו מעני פרענדס דעט אר דזשיניעסעס, ער האט די איין עצה וואס גייט צו העלפן די פראבלעם, אקעי? יעצט איך וויל דיך אזאגן א סיקרעט, די רגע וואס האסט עס אויסגעזאגט גייט עס נישט ארבעטן, אפילו ווען עס זאל געווען א גוטע עצה, די חאמאס קען אויך ליינען טוויטער, מיין נישט, זיי האבן שוין געהערט פון דיין עצה, לאמיר שוין זאגן אז דו ביסט די גרעסטע חכם, דיר איז עס איינגעפאלן א עצה נפלאה, ממש א שאד אז מען טוט עס נישט. סאו מאך אזא טובה, טו א טובה פאר די מענטשהייט, מאך א שווייג דערפון, שיק עס א געהיימע טעלעגראמע צו ביבי ביבי, איך זאג דיר צו ער וועט עס טון, כ'ווייס נישט אויב ער וועט עס טון, אפשר איז ער א רשע ער וועט עס נישט טון, אבער איך מיין יו האוו א טשענס עטליעסט, די מאמענט יו טעל איט טו מי יו לאסט די טשענס. טו מי, אפשר פריוואט, איך ווייס נישט, די רגע וואס דו זאגסט עס ברבים, יו לאסט די טשענס, ביקאז נאו איטס נאט גאנא ווארק, איטס בעיסיק רול אין וואר, רייט? סיקרעטס האו דאז שייעס סטעיטמענט גאו לוס ליפס סינק שיפס מ'קען נישט די רגע וואס מ'ווייסט איז יו לוס האלף אוו די האלף אוו די מעלה פון די פלאן אז מ'ווייסט סאו און דו טראכסט נישט פון דעם פארוואס נישט? פארוואס נישט? נאכאמאל ווער האקט אין קאפ אריין האקט אין קאפ אריין ביי די וועי ס'מאכט א חילוק ווען דער האקט אין קאפ אריין מאכט אויך א חילוק דזשאסט טו בי קלעיר איט מעיקס א דיפרענס. איט מעיקס א דיפרענס, נאט אן די אינדיווידואל לעוועל, באט אן די עגריגעט, איט מעיקס א דיפרענס. יא, באט דעס איז טאמער יעדער צוזאמען האט דאס האט נישט צו רעדן, באט טאמער א מענטש האט. יעדער איינער וואס רעדט שאדט, יעדער איינער וואס רעדט שאדט. חוץ אויב ער ווייסט וואס ער טוט און ער ווייסט וואס ער וויל טון, מ'וואלט אים געגעבן א דזשאב, יעס. ניין, זיי שאדט, זאלן זיי שאדטן פאר זיך אליינס, נישט מיין פראבלעם. יעדער איינער וואס רעדט שאדט, טו בי קלער. מאוסט פיפל דעט ספיעק, עספעשעלי די פיפל דעט העוו א מנהג טו ספיעק ביפאר דעי נאו דעיר מעיקינג טינגס ווארס. ס'איז געווען, איך וויל דיך זאגן דוגמאות, איך קען נישט יעצט אויסחזר'ן גאנץ טוויטער פון די לעצטע וואך, עסט זעהן אז רוב מענטשן וואס זיי רעדן, רוב מענטשן וואס זיי רעדן, אינקלודינג די מענטשן וואס איז זייער דזשאב עס צו רעדן, אפילו קל וחומר די מענטשן וואס, א קל וחומר די מענטשן וואס האבן נישט די דזשאב, און זיי דארפן זיין די ערשטע וואס זאגט עפעס, רוב מאל אפילו ווען זיי זענען אויף די ריכטיגע זייט און זיי טרייען מיינען גוט, זיי מאכן זאכן ערגער. פאקט, דשאסט לוק אראונד יו וויל סי דעט איטס א פאקט. דשאסט טו בי קלעיר, ענד איט ריעלי מעקס טינגס ווארס. דאס איז קאלד לשון הרע, דאס איז קאלד חכמתו מרובה ממעשיו, אויף דאס זאג איך. יעצט, און דאס איז אן עכטע פראבלעם, צוריק צו אונזער שמועס אין תורה. אויב איינער גייט ארום און זאגן, איך וויל זאגן עפעס, איינער גייט ארום און זאגן וועגן הלכות משיח, וויאזוי משיח גייט קומען, וויאזוי עווריטינג דעט יו סעי איז נאט גאנא העפען. דשאסט טו בי קלעיר, קאוז איט רואונס די, איט רואונס די סיקרעסי. נישט קיין דזשאוק דאס, ללבי גליתי, לאברי לא גליתי. יעדע פלאן וואס אידן האבן געמאכט צו ברענגען משיח, די מאמענט דעי סעד די פלאן, איטס וואן אוו דעיר סקילעס איט שודנט ווארק. אנלעס ביי ווען יור סעיאינג איט יו העוו א ריעל פלען האו דיס סעיאינג איז גאנא ליעד טו איט העפענינג לייק מיסטער בנימין זאב. חוץ פון דאס אויכעט דארף זיך לייענען וויפיל אסאך חלק האט עס געשאדט אויכעט פאר די פלאן אויכעט. און איך, און אפשר אין אסאך נאך מענטשן, איך גיי נישט, איך זאג נישט, אסאך מענטשן האבן געהאט פלענער און עס איז נישט געלונגען, נאט פאר דעיר פאולט, איך קען נישט אריינגיין, איך ווייס נישט. די פאקט איז, לאמיר זאגן, אדער אויב ס'האט געארבעט, איף יו אר א פאן אוו וואט דעט דיד, דען איז זייער גוט. איך ווייס נישט. איך בין פון די, כ'קען נישט, כ'קען נישט, יעצט איז נישט די שמועס, איך זאג דיך נאר א פשוטע זאך, צו רעדן וועגן זאכן, רואונס דעם ווערי אפען, ווי דאנט נאטיס דיס ענאף, ווער ווערי מאטש אינטו אינטעלעקט און אינטו פרידאם אוו ספיטש און אינטו. פרידאם אף טאט, אלס זייער גוט, באט מ'דארף געדענקען דער סקווערער רבי האט געהאט מער רעכט ווי אונז מאכן אים, אקעי? די רגע וואס מ'זאגט א זאך און ס'ארבעט נישט, און און איט רואונס די פאוער אוו דעט ווארד איווען, רייט? דער איז סאו מעני גוד ווערטער און גוד איידיעס דעט ביקאוז אוו דעם ביאינג סעד טו מאטש דעי ביקאם קלישעיס נאו דעי דאנט ווארק ענימאר. ווארדס געט יוזד אפ, איטס זשאסט לייק א זשאסט לייק א גאן, זשאסט לייק א שעל, מ'שיסט עס קען מען עס נישט נאכאמאל שיסן.

יעדע זאך וואס מען זאגט אויס ווערט אזוי, אדער די ערגערע זאך וואס קען געשען איז אז א משיח שקר. איינער וועט קומען און זאגן, אהא, דער רמב ם האט געשריבן הלכות זרעים, יעצט קען מען מאכן געבן מעשר, האלא, וואס טוט זיך, דיין מעשר טוט נישט קיינעם גארנישט, דארף קיין נייעס פון דיך, נישט דאס האט די תורה געמיינט, די אייבערשטער האט עס נישט ליב, האט נישט פון דעם גארנישט, קיינער האט נישט פון דעם גארנישט, ס'איז א געהעריגע עבירה. געהעריגע עבירה, ס'האט נישט גארנישט, אפשר איז א זכר אז ווען משיח העט קומען ווען מען קען אפשר, מעיבי, מעיבי, מעיבי איז בחינת הציבי לך ציונים, באט וואס די שיעור פון די, אפילו די הציבי לך ציונים איז א סיקרעט וואס מען טאר נישט ארויסזאגן. רש י זאגט עס אויס, שיינער ווערטער. אגעין, צריך לעיין, ווייל רש י האט עס געטון מיינסט נאך שוין מעיק, מיינט נאך שוין ווי די רמבן מיינסט, באט וואטעווער, ס'שטייט אין די גמרא, ס'קומט דאך פון ערגעץ. אין עני קעיס, ווי האף טו בי ווערי קעירפול אבאוט דיס, דיס איז א ריעל פראבלעם, ענד עגעין, עספעשעלי איף יו נאו דעט, אדער אז אונז ווייסן טאקע אז מען דארף טון זאכן הלכה למעשה, נישט נישט קיין ענין פון רעדן, און ס'איז א עבירה צו רעדן ווען ס'קען זיך נישט ווערן אויסגעפירט, איט מעיקס טינגס ווארס, ס'איז דא א, עס מאכט עכט זאכן ערגער, און איך איך מיין אמת'דיג אז אסאך וועגן וואס משיח האט געקענט קומען האבן גערואינט געווארן ווייל מענטשן האבן גערעדט וועגן דעם. וועגן מענטשן האבן גערעדט וועגן דעם? יעס. און סעקאנדלי איט מעיקס טינגס פעיק, טורדלי איט מעיקס טינגס פעיק, רייט? ס'מאכט מענטשן זאלן זאגן אז זיי טוען דאס ווען זיי טוען עס נישט, א מיניקערע בחינת משיח שקר. אז וואס? אז וואס? כ'האב נישט געהערט די. ווען מ'זאגט זאכן, מ'מאכט מענטשן מיינען אז ער טוט עס. למשל, דער רמב ם האט געמיינט אז ער טוט א מורא'דיגע, כ'זאג אייך א משל, משל ממשי, ס'איז געשען אפאר וואכן צוריק. פאר יאר צוריק טעקניקלי ביי מיר איי לייק טו עקזעדזשערעיט יא אויך א פראבלעם אפשר די רמב ם האט געזאגט אז וואס איז משיח ס'קומט איינער און ער לערנט תורה און ער געטרייט צו מאכן א משיח ער געטרייט זייער שטארק אז וואס ער זאגט ווייסט ווי די רמב ם האט געזאגט איך זאג נישט וויאזוי משיח גייט זיין און איך מחדש געווען אז איינע פון די ריזענס איז וועגן דעם ער זאגט אנדערע ריזענס בקאז דיס דאזענט ווארק יו העוו א האול קאמפליט פלאן האסט אפגעשריבן א פלאן און דו געסט עס איבער פאר די שונא וואס ביסטו משוגע? דו מיינסט אז די סטרא אחרא הועווער דעט איז ליינט נישט די רמב ם, ליינט נישט די אברבנאל'ס גאנצע פלאן פאר וויאזוי משיח עט קומען, ער האט עס גלייך געליינט, און ער ווייסט שוין אז יענע פלאן גייט נישט געשעהן. דאנט בי סטופיד, זאגט די רמב ם, נא, נא, לאז דיך אפ. אלעס, ווען ס'וועט געשעהן וועסטו זעהן. איטס לייק עני סיקרעט פלען, יו אר גאנע סי איט ווען איט העפענס, איים נאט גאנע טעל איט יו נאו, וואס האלסט דיך, ווער דיינע, זאג מיך די פלאן וויאזוי גייסט, פונקטליך וויאזוי מ'גייט גיין אין עזה, ענק זענטס משוגע? איף דער איז א ריעל פלען הי שוד הי שודנט טעל עניוועי מעיבי הי העז נאו פלען איך ווייס נישט באט לאמיר זאגן קיינער ווייסט נישט באט לאמיר זאגן אז ס'איז דא א פלאן דארף ער זיין משוגע צו פארציילן און מענטשן בתמימות זאג מיך די פלאן העלא די ס'גייט נישט אזוי די פלאן ארבעט ווען מ'זאגט עס נישט איך קען דיך זאגן איין זאך אז ווען ס'עט געשעהן עסטו זעהן אז ס'געלונגען אז ס'געווען א גוטע פלאן דאס זאגט די רמב"ם איך קען דיך זאגן איין זאך ס'עט געשעהן עסטו וויסן פונקטליך וואס כ'האב געמיינט די אלע רמזים די אלע פסוקים די אלע מדרשים ביז דעמאלטס איך זאג דיך נישט אויס

ענד דואינג אנלי די אמאונט דעט איז גאנא העלפ פיפל איידענטיפיי איט ווען איט עקטשעלי העפענס ענד ווארק טאורד איט עקטשעלי העפענינג דעטס וואט די רמב"ם טוט קאוז ער דארף דאך די צווייטע זייט ער קען נישט אינגאנצן עס אוועק נעמען ווייל דעמאלטס וועט עס נישט געשען אויך נישט סאו ער דארף בעלענסן אזוי און עס האט נישט געארבעט ס'געווען זייער אסאך משיחי שקר עספעשעלי וואן דעט ווי נאו אוו דעט ביקאוז אוו די רמב"ם מינימייזינג די תנאים פון משיח סעד, אקעי, איך בין משיח. רייט? למשל, איך וועל דיך געבן א סטופיד משל, נישט א היינטיגע משל, א אלטע משל, נתן העזתי קעים אראונד ענד סעד, איך האב געמיינט, איך מיין א צווייטע, אבער רבינו נתן העזתי, איך קעיר נישט, הרב נתן העזתי איז געקומען און געזאגט אז ער האט א משיח, ער האט א פראפאוזעל פון ווער ס'איז זיין משיח. איז געקומען די רבנים סאמווער, רבי יעקב ששפורט, האלטן ניין און זאגן, זייער גוט, ברענג א הלכה, וואס ביסט א נביא, ברענג א אות און מופת, זיי ווייז, ער האט נישט געמאכט. ער האט געזאגט, ניין זיי האבן נישט געמאכט, די אלל אוו די לעטערס ביטווין ששפורט ענד די רבנים אוו עזה און ירושלים אר, וואס איז די מופת וואס נתן האט געוויזן? אקעי און עט סאם פוינט נתן קאמס אפ, יא איטס טרו סטארי, העפענד אין ווען אין שנת לאנג טיים עגאו, יעצט און און איינע פון די זאכן וואס נתן נאו וואן אוו די ענסערס דעט נתן קאמס אפ וויט אדער הרב נתן לפי דעתך איז. ווייס נישט. איז, נישט קיין חילוק. חזן א ספר. איז אז, איז, קינדלעך, אקעי, אונז זענען נישט געקומען דא צו ווייזן אז זיי זענען קלוג, דאס דאס הייסט אויך, איך בין קלוגער פון אלע מענטשן מיינען אז ער איז א נאר און איך ווייס, אקעי, שכוח, וואס האב איך פון דעם? ניין ניין, עס איז א פראבלעם, מען דארף עס אויף, מען דארף תשובה טון אויף דעם, איים סיריעס, דיס איז נאט א דזשאוק, ווער נאט גאנע געט עניוועיר ביי בינג, שאוינג דעט ווער סמארטער. איך מיין איך, איך מיין נישט דיר. יא, עקסעפט. ער קומט אויף מיט אן איידיע און ער זאגט אז ווי שט אז רמב"ם זאגט אז א מלך משיח דארף נישט מאכן קיין מופתים, אקעי ער איז א נביא ער האט אביסל א פראבלעם אז רמב"ם זאגט אז א נביא דארף יא מאכן מופתים, באט היז בעיסיק ארגומענט ביקאמס און דיס ביקאמס א ווערי קאנסיסטענט ליין דעט הי טעיקס אז דאס וואס מענטשן גלייבן אין משיח דאס איז אליינס א ראיה אז ער איז משיח.

און דערווייל איז משיח נאך נישט געקומען ווען משיח וועט האבן געקומען דעמאלטס וועט מען וויסן אז סאיז געווען משיח אין אדער ווארדס דאונט טעל מי אז משיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים ער דארף נישט קומען קודם מאכן א מופת ער דארף וואס זיין מופת איז צו זיין משיח דעטס היז אנלי מופת דעט הי העז טו דו אז מ'עט אים אננעמען אלס משיח וועט ער ווערן משיח. און אוו קאורס דעט קאוזד דעט פראבלעם ענד איט קאוזד מעני אדער פראבלעמס לייק פיפל סעינג א סערטען גאי אין ברוקלין וואז די משיח. אלטהאו הי דידנט דא עניטינג אינטערעסטינג, ביקאוז מ'קען עס אריינלערנען, ביקאוז מ'קען עס אריינלערנען אין די רמב ם, און ס'איז אמת כמעט אז מ'קען עס אריינלערנען אין די רמב ם, נישט ממש אבער אזוי ווי די רמב ם האט געקענט אריינלערנען זיינע זאכן אין די חומש קען מען דאך אריינלערנען דאס אין די רמב ם, נאר די פראבלעם איז אז די מינימייזעישן דעט די רמב ם איז טרייאינג טו מעיק איט ריעליסטיק טורנד איט אינטו הייפער אנריעליסטיק, ווייל ער איז א יוקר אויף כלל ישראל ווייל ער מאכט א מבצע תפילין, ס'העלפט מיך זייער שטארק. ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, איך האב נישט קיין וועג ארויס, איך זאג דיך א פראבלעם, די שיעור איז געקומען, די שיעור איז געקומען, די שיעור איז געקומען, באופן כללי, באופן כללי, דיס איז א סיריעס פראבלעם, ווערי סיריעס פראבלעם, אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר, ס'איז עכט א סיריעס פראבלעם, אונז זענען אלעמאל מכריע אויף די זייט פון יא זאגן, דעטס אווער שורש נשמה, אבער מ'דארף וויסן אז ס'איז נישט קיין דזשאוק, און מען דארף אויך נזהר זיין פון לשון הרע און פון סתם זיין קלוג און פון און עטליסט איינמאל אין יעדע דרייסיג מאל נישט זאגן עפעס ווייל עס קען אויך אויפטון נישט זאגן. אסאך מאל. דערס א ווערי ביג סיקרעט דערס א דערס א איד און שוין דערס א ביג פראבלעם וויט דיס ביקאוז יו דאנט סי דאוס טינגס ביי דעפענישען. ס'דא זייער אסאך זאכן, זייער אסאך מלחמות זענען נמנע געווארן, און זייער אסאך צרות זענען נישט געשען, און זייער אסאך זאכן זענען אפילו יא געשען, ווייל מענטשן האבן זיך געהאלטן די מויל אין די ריכטיגע צייט. איטס דזשאסט דעט ווי דאנט, וויר נאט עיבל טו רייט בוקס אבאוט דעט, ביקאז. עקזעקטלי. ס'איז א גרויסע פראבלעם. דער איז, דער איז א נייס בלאג פאוסט ביי סאמוואן, איטס קאלד די ווירטשו אף סיילענס. די ווירטשו אף סיילענס איז ווערי הארד טו טאלק אבאוט, באט איטס א ריעל ווירטשו. איטס נאט א דזשאוק. אויב קען מען טון עפעס למעשה דארפן מענטשן רעדן דעס. מען דארף רעדן איין ריכטיגע ווארט אין די ריכטיגע צייט, און קיין איין ווארט נישט פארדעם און קיין איין ווארט נישט נאכדעם. מאסט אלאט מאטש אוו די טיים. דעט איז א טרו טינג, איך קען דאך נישט, איך קען נישט, איך רעד יעצט זייער אסאך ווערטער. איטס זשאסט א פאקט. איך זאג דאך, איך זאג דאך נאר אלץ די פראבלעם, פארוואס דאס איז א עכטע פראבלעם. און מאסט אוו די טיים, אגעין, איי טינק דעט ווי אלוועיס ענד אפ סעיאינג איט. פאר דעם אין סאם סענס, מעיבי נאט, נאט שאר. סעיאינג די ראנג טינג? סעיאינג טינג באופן כללי. אין רוב פון די, די רמבן זאגט והשם הטוב יכפר, איך האב אויסגעזאגט, ווער האט דיך צוגעזאגט אז אייבערשטער גייט מכפר זיין? אפשר והשם הטוב יעניש?
פרעג בעסער. איז א מין דזשאוק דאס. רייט, אין אנדערע ווערטער. דאס קען זיין, עס קען אויכעט זיין אז ס'איז דא א גרויסע יצר הרע פון אויסזאגן, און רוב צדיקים האבן נישט עומד געווען אויף די יצר הרע. און ס'האט געשאדט? קען זיין. דער רבי נחמן ברסלבער, איך האב געזען דער רבי נחמן ברסלבער פארציילט אין חיי מוהרן, אין חיי מוהרן שטייט אזוי, איך האב דאס געזען אין אנשי חסידישע מעשה'ס, אין חיי מוהרן שטייט א מעשה אז רבי נחמן האט בסוף ימיו, דאס איז לייק וואן אוו היז, רייט, פארט אוו היז השגה אוו פשיטות, בסוף ימיו האט ער געגעבן א זאג פאר זיינע חברה, אז ענק ווען ענק טוהן תשובה איז עס ווארטלעס, ענק האבן כוונות און ענק מאכן ווען ווערן פרום און ענק זאגן תהלים און תיקון הכללי, ענקע תשובה ארבעט נישט, ווייסט וואס איז תשובה וואס ארבעט? מיין תשובה, איך טוה פלעין תשובה, אמאל איך טוה איך זאכן מיסטעיקס, און איך האב חרטה, און איך זאג איי וויל טריי נאט טו דא איט עגעין, ווערי סימפל, איי דו ריעלי תשובה, און דעטס וויי מיין תשובה טוט מער אויף ווי ענקע תשובה, דאס איז ר' נחמן טעללינג היז חסידים, און ער זאגט למשל. די משל וואס איך האב ענק זאגן, און ער פארציילט אז זענען געפארן אויפן וועג פון אומאן, דאס איז עפעס א שריפה, און יענער האט הי מופט טו אומאן דען, און אויפן וועג האט ער געזאגט עפעס א ווערטל, הי ווענט טו סאמאנס האוז, נחמן נתן, און ער האט געמאכט עפעס א רמז דערפון, ענד אינסטעד הי ריעלייזד דעט איט וואז א מיסטעיק, הי שודנט האוו סעד איט, איט אנלי מעיקס טינגס הארדער, עס איז א גוטע רמז באט עס מאכט נישט, העלפט אים נישט, עס אנלי מעיקס טינגס הארדער, פאר וואטעווער ריזען, פאר דיס ריזען, פאר די רגע זאגט עפעס אויס, הייבט זיך אן א פראבלעם. כ'האב עס נישט געדארפט זאגן, און ר' נתן האט און ר' נתן חסיד וואטעווער דעט הי וואס, טרייד טו סעי, אבער דער רבי האט דאך אוודאי געווען געהאט א חשבון פארוואס ער זאגט דאס, און איך געדענק אפילו די חשבון, ביקאוז הי וואס עקספלעינינג טו הים אז כ'וואלט נישט געוואלט זאגן באט ס'גע, ער זאגט יא יא, אבער ס'געווען א מיסטעיק און איך טו תשובה. זייער פשוט, אפילו גרויסע צדיקים מאכן די מיסטעיק, דאס איז די מיסטעיק אוו אלל ריעל ביג פיפל, דאס איז די קיינד אוו מיסטעיקס דעט דעי מעיק.

די רמבם ווערי מאטש טרייד עקשעלי טו געט אראונד דיס פראבלעם אין סאם סענס אין משנה תורה, רייט מורה נבוכים איז אפיציעל נישט פאר יעדע, ער זאגט דארט האט ער אזוי ווי דו זאגסט האט פאטענטן וויאזוי נישט אויסצוזאגן, אבער אין משנה תורה זיין פאטענט איז צו נאר זאגן די הלכות, נאר זאגן וואס עס שטייט אין די פריערדיגע ספרים און כאילו ער איז נאר מסכם און נישט מחדש גארנישט נאר ווען ער זאגט יראה לי וויטש איז לייק טווענטי פייוו טיימס אין די האול רמבם וואטעווער, סאם נומבער לייק דעט, טענס אוו טיימס, נישטא אפילו מער, איך ווייס נישט אויב ס'דא אפילו הונדרעט יראה לי'ס, איי דאנט נאו, יו קען קאונט, איי האוו נאו איידיע, איטס ווערי ליטעל רעלאטיוו טו די האול רמבם. און וואס ער וויל אמת'דיג זאגן, זאגט ער אין זיין ארגאניזעישאן, אזוי ווי אונז זאגן אלעמאל. וואס ער זאגט נישט. און וואס ער זאגט נישט און וואס ער זאגט יא, און ווי אזוי ער ארגאניזירט עס. ער געבט קעפלעך פאר זאכן, וואס שטייט נישט פארדעם און נישט נאכדעם, און אזוי ווייטער. און איינע פון די גרויסע זאכן וואס ער האט געטון, און נישט נאר דעם, נאר אזוי ווי אונז זאגן,

איף הי וואלד האוו בין א סיריעס פערסאן איף הי וואלד האוו בין א ליטעל מאר מעטשור הי וואלד האוו נעווער סעד מאסט אוו די טינגס הי סעד. הי וואס נאט, און לכבוד דעם ווייסט נישט ווייסט נישט וויאזוי ס'זעהט אויס א צדיק פון די אינסייד. איטס א גרעיט טינג איים סאו ווייסט מען עס יא. ווי האוו א גרעיט הכרת הטוב פאר הים באט איט וואס ראנג פאר הים. הי אנלי מעיד טינגס ווארס פאר הימסעלף ענד פראבעבלי פאר די ווארלד ביי סעיאינג דאוס טינגס. וואס איז די עצה? מ'דארף עס זאגן שטילערהייט און נאר אויסזאגן פאר די דריי. איך ווייס נישט וואס די עצה איז. וואט הי דיד וואס ראנג.

און איך מאך זייער א גרויס הכרת הטוב פאר די חטא וואס דער צדיק האט געטון. די גמרא זאגט, איך רעד נישט פון גארנישט, די גמרא זאגט בואו ונחזיק טובה.

ווי דאונט איי דאונט לייק דאוס צדיקים ביקאוז איך האב נישט פאר זיי גארנישט ס'איז א פראבלעם איך קען זיי איך האב נישט קיין סאלושען איך זאג נאר אז ס'איז א פראבלעם יעצט יא נאכדעם וואס ס'איז דא אנדערע צדיקים קען איך האבן פון אים אויך וואס? אפשר וועל איך ווערן אזוי ווי אים. ס'איז א מעשה. דעטס די פוינט. פארוואס? ניין, די שויס די, מען דארף קענען די חסידים זענען געזעצן דארט, אדערווייז איט דאזענט ווארק. ר' מענדלע ווארקער פלעגט פירן טיש פאר זעקס שעה און נישט זאגן קיין איין ווארט, וואס איז אן עמעזינג טיש, ישר כח פאר קומען צו די א טיש, איים שור יו וואלד האוו אנדערסטוד א לאט אף טינגס ביי קאמינג טו די א טיש. ער האט נישט געזאגט איין ווארט אן עפעס א ווערט, אזוי גייט די מעשה אז איך ווייס. מיד קיבל אב לעולב מעריסה און שוין. על כל פנים, דאס איז א עכטע פראבלעם. די רמב ם טרייט זייער שטארק, לאמיר זאגן וואס איך טראכט די רמב ם טוט, איך דארף מלמד זיין זכות, יא, און אזוי קען איך נישט זאגן נאר קריטיק. דער רמב ם טרייט צו סאלוון די פראבלעם, וואס טרייט ער צו סאלוון די פראבלעם? קודם כל מיט דעם וואס ער זאגט מאכט נישט קיין אייגענע מצוות, ער וואלט געקענט מאכן אייגענע מצוות, ענק ווייסן אז יעדע איד וואס שרייבט א, יעדע עכטע איד, מענטש, אוו וויטש דער ווערי פיו, די בעסטע האבן איין, האבן א ריכטיגע ווארט, ס'הייסט יחידי הדורות, באט דעי דזשאסט האוו די ראנג נעימס, באט די רמב ם איז וואן אוו דעם, רייט? איז לייק וואן אין א, נאט אין וואן דזשענערעישאן, אין מעני דזשענערעישאנס דעט קאלד האוו, אזוי ווי די גמרא זאגט, ראוי עזרא שתינתן תורה על ידו, רייט? ער וואלט געקענט מאכן זיין אייגענע תורה.

נישט קיין חילוק, מען דארף האבן הכרת הטוב פאר אידן אזוי ווי א איד אזוי ווי דער רמב ם וואס ער איז געבליבן א איד, ער איז נישט סתם געבליבן א איד, נאר ער האט געטרייט צו אמת'דיג צו העלפן די אידן, אזוי ווי דער רמב ם זאגט איך אין זיין בריוו, איך האב געמיינט לשם שמים שרייבן מיין ספר, איך האב געזען א פאלק אן קיין ספר החוקים ענד הי אנדערסטוד דעט דיס איז נאט א וועי ענד הי טרייד טו העלפ די דזשוס, קאוד הי האוו ביקאם א מוסלים ענד בין וואן אוו די מאסט אימפארטענט מוסלימס? יעס, איט וואס איזי פאר הים, איט וואס עקשעלי אפערט טו הים. און אונז קוקן עס אן אז אה, געווען די הייליגע רמב ם, טאקע וועגן דעם האט ער נישט געקענט מאכן די זעלבע שטיקל תורה אויף אידישקייט אויף ער קען נישט נאר הי וואס פרענדס וויט די פיפל דעט ווער דואינג דאוז שטיקלעך תורה פאר מוסלימס, ליטערלי פרענדס, נאט פרענדס בקאז הי רעד דעיר בוקס, הי ניו דעם פערסענעלי, הי ניו דעם פערסענעלי, און איך מאך נישט כאילו רמב ם האט געהאט א נסיון זיך צו שמד'ן, איך מיין צו זאגן, ער האט געקענט מאכן אן אנדערע תורה, איך ווייס נישט. הי קוד האוו, הי קוד, הי וואס פריטי קאריזמעטיק אלסאו. ער קען צאמנעמען א ארמי און מאכן זיין אייגענע שטאט, איך ווייס נישט, ער קען טון אסאך זאכן, אפשר נישט, איך ווייס נישט. וואט איים סעיאינג איז, וואט איים סעיאינג איז, נא, מאוסט פיפל דאנט האוו א השגה אוו עניטינג, סאמאן לייק הים, סא ער קען טון, הי קוד האוו דזשאסט, נאנט איז וואט איים טרייענג טו געט עט, איז איך האב געזאגט לעצטע וואך, אונז קענען נישט פארשטיין קיין מצוות נאר אויב אונז קענען מאכן מצוות. רייט? די רמב ם, איך ווייס נישט אויב עכט אויב ער האט געקענט ביי די וועי, איים סעינג דיס, מייבי עקזעדזשערעיטינג קאוז הי דידנט העוו דעט, הי דידנט העוו אינאף אימעדזשינעישאן, ניין ניין, אבער איינער אנדערש, נישט קיין חילוק, ניין, עס איז דא דא דא א עכטע הערה, נישט קיין חילוק, לפי די רמב ם'ס אליינס אייגענע וועגן וויאזוי עס רעדן, אבער ער וואלט געקענט, אדער איינער אנדערש וואלט געקענט, מאכן אייגענע מצוות, וואס נעמען די די זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, וואס פעלט עס אויס? מ'קען מאכן זעקס הונדערט און דרײַצן אנדערע, וואטס די ביג פראבלעם? יו דזשאסט העוו טו פיינד חסידים טו ליסען טו יו, איטס נאט סאטש א הארד טינג. נאו אגעין איף יו אנדערסטענד וואט מצוות אר פאר און וואט דעיר טרייענג טו דו לייק ביי די וועי לייק איך זאל זאגן א נאמען? ראסל? ניין! איך רעד פון נאר פון אידן. קען מען זאגן אייך? איך רעד נאר פון אידן. אזוי ווי אסאך חסידישע אידן האבן געטון פאר אים און נאך דעם. They were not happy with how the Torah works for them, so they made their own mitzvahs. למשל? גיין צום טיש פרייטאג צונאכטס. יור לוקינג עט וואט אר יו טאלקינג אבאוט, דיס איז די וואן אוו די סיקסטי טינגס די חסידישע איד האסט טו דו, איטס א מחלוקת איף יו האוו טו עווערי וויק אר וואנס אין א מאנט איז אינאף אר וואנס א יער איז אינאף, ס'איז אלץ חקירות און גיין צו די מקווה, דעי מעיד א האול ניו סעט אוו ריטואלס, דיס איז וואט מצוות אר, עטליסט וואן אוו די טינגס מצוות אדער טינגס מצוות אר, דיס איז קאלד מעקינג א ניו מצוה, וויי שוד איי וויסן, איך קעיר נישט וועגן טעארעטיש, איך קעיר נישט, די רמב ם אליינס האט געמאכט א מצוות אר, אבער איך קעיר נישט טעארעטיש צו ס'איז מ'זאגט אז דאורייתא, דרבנן, אין ריעליטי דיז אר פיפל דעט מעיד ניו מצוות. דען דעי סארט אף סארט אף טרו אוועי די אולד וואנס אין סאם סענס. מען קען נישט קאמפעירן ס'איז א פאקט. מעיד איט לעס אימפארטענט עקזעקטלי. אגעין איך קעיר נאר וועגן ריעליטי איך קעיר נישט וועגן איידיאלעדזשי. דאס איז איינע פון די זאכן וואס כ'האב געלערנט פון די רמב ם. איך קעיר נישט וועגן וועגן וואס דו זאגסט. די רמב ם קעירט זייער שטארק וועגן וואס דו זאגסט ווייל ער פארשטייט אז דאס מאכט ריעליטי. און די רמב ם האט נישט געטון אזוי. די רמב ם האט געזאגט קוק ס'דא זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות דעי קאווער עווריטינג. אלל קיינדס אוו עספעקטס אוו יומען לייף, יומען עקספירענס, און איך גיי נעמען די מצוות, איך גיי שרייבן אלעס וואס מען זאל עס קענען נוצן, מען זאל עס קענען טון, און איך גיי נישט נאר דאס טון, איך גיי ענק אויך זאגן פאר ווער ס'איז נאך שטילערהייט וואס די פוינט פון די אלע זאכן זענען, און איים גאנע קאנעקט דעם טו די ריעל שלימות, די יוניווערסעל פערפעקשאן אוו יומען ביאינג, און איים גאנע עקספלעין האו טו יוז די מצוות אין דיס וועי, הי דיד ען עמעזינג טינג דעט נאבאדי ביפאר הים אר עפטער הים עקטשעלי דיד, אין דיס סענס.

און אזוי ווי ער זאגט, ער זאגט קלאר יעדער, נישט קיין חילוק, דאס איז נאך א שמועס. אקעי, וואס איך וואס איך האב געוואלט פון די אלע פון די גאנצע זאך, פארוואס זאג איך פארוואס וויי דיד איי סעי דיס בכלל? ביקאז ווייל חכמה איז מביא לידי מעשה. רייט, דאס איז דאס איז מיין גאנצע זאך. יעצט, סאו די רמב ם שרייבט א ספר וואס איז כולל כל התורה כולה, און דער, וואן אוו די עקספליסיט ריזענס וויי הי רייטס דיס ספר איז אז יעדע איד, נאו מעטער האו סמארט הי איז, סעס דיס, נאו מעטער האו סמארט הי איז, אין אדער ווארדס נאו מעטער האו טעלענטעד הי איז, רייט? גייט קענען כל תורה כולה. אזוי שטייט אין די הקדמה. ואפשר שידע אותם הכל, בעל לב רחב ובעל לב קצר, אפילו א טיפש, פארשטייט זיך נישט א טיפש גמור, א נארמאלער מענטש, קען קענען די גאנצע תורה. דיס וואס נאט פאסיבל ביפאר הים אר עפטער הים, רייט? אז מ'דארף קענען לערנען צו קענען וויסן איין הלכה. די רמב ם זאגט מ'דארף נישט קענען לערנען. און וואס גייסטו האבן פון דעם, פון די טיפשים קענען הלכות מלכים? מעיבי יו גאנע מעיק טינגס ווארס, דעטס א ווערי סיריעס קוועשאן. באט הי טינקס דעט הי העז טא קריעיט די פאסעבילעטי, ער ווייסט אז ער האט עס נישט הלכה למעשה, ער ווייסט אז ס'נישטא היינט קיין בית המקדש ווי מ'איז מקריב קדשים, ער ווייסט אז נישטא היינט קיין טהרות, ער ווייסט אז נישטא די אלע זאכן, יא, כ'האב שוין געזאגט מענטשן פרעגן אפילו, יא, דזשאסט טו גאו בעק טו וואט וויר סעינג וואן אוו די אדער וועיס אוו עסקינג די קשיא, אה, די רמב ם זאגט דאך קלאר אז מ'דארף נישט עכט די בית המקדש, און ס'איז נאר ריח הטבחים, וואס שרייבט ער א גאנצע ספר קרבנות? ווייל דער רמב ם איז געווען אזא ענק איך ווייס נישט וואס פאר א גוטער דער רמב ם איז געווען דער רמב ם האט געוואוסט אז אזוי ווי ער זאגט ס'איז דא מענטשן וואס עס העלפט זיי האט עס ס'קיינעם געהאלפן האט עס אמאל טייל מאל געהאלפן איך גיי שרייבן א גאנצע ספר נאר פאר צו העלפן יענע איד אזוי ווי רבי חנניה בן עקשיא אזוי ווי דער אייבערשטער וואס איז מזכה את ישראל הי נאוס דעט יו דאנט ניד עווערי סינגל הלכה אין משנה תורה טו בי א גוד דזשו טו בי א גוד פערסאן. באט הי נאוס דעט איטש וואן דעם קען העלפ פאר סאמוואן אר אין א סערטן סיטואשען און הי דאזענט איווען וואנט בי מוותר אן די איד וואס גייט לעבן לימות המשיח וואס ער דארף מאכן א מלך און דארף מאכן א מלחמת מצוה און ער האט א שאלה פון א יפת תואר אפילו זיינע הלכות גייט ער שרייבן דו כאפסט ווי ווי א גוטער מענטש די רמב ם איז געווען? קיין פוסק פאר אים אבער די תורה איז געווען אגעין די תורה איז נישט קיין קשיא די תורה איז געווען עכטע מענטשן וואס מיט יפת תואר די רמב ם דעיר ווערנט פאר פייוו האנדרעט יערס ביפאר און פאר אר מעיבי א טאוזענט אר מעיבי איווען מאר ביפאר די רמב ם ענד אפטער די רמב ם דערס נאו יפת תואר'ס נאובאדי קעים טו די רב קוק כ'האב געווען א מלחמה כ'וואלט פארציילן כ'שעם זיך אביסל באט די יצה ר וואטעווער און די רב זאגט אים ווייסטו וואס דאס איז די סטארי אוו יפת תואר'ס רייט ווייסטו וואס נישט געפערליך מאכט זיך געמאכט יעצט טריי טו טעיק איים טעלינג יו א סטארי וואס ווילסטו פון א מדרש איך פארצייל דיך א מדרש צדיק איך פארצייל דיך א מדרש איך פארצייל דיך א מדרש. און און. איך פרעג איהם. די גמרא האט אלס געהאט. רבי לעבן. אוודאי האט נישט די גמרא געהאט. די גמרא איז סתם געווען פאר פאר פאר ענדזשויאינג לייף. ענד די רמב ם איז הלכה למעשה. אזוי ווי די פסוק. ס'קומט א איד און ער זאגט. און די רב זאגט איהם. די תורה זאגט איהם. כ'מיין יא. באט די תורה פסק'נט עס און די רמב ם פסק'נט עס. נאובאדי ביפאר ביטווין דיס טו פיפל. אר עפטער מעיבי אינביטווין סאמטיים. כ'ווייס נישט. באט סאך פאר די רמב ם. סאך נאכדעם. ווייסטו וואס. אבער עטליסט זיי א מענטש צו איר, האסט איר, דאנט דזשאסט טראו הער אוועי, דאס איז נישט קיין וועג, צו נעמען א מיידל און יעצט ביסטו פטור? אה, ווייסטו וואס, א וואוילע מיידל, נעם איר, טריי טו מעיק הער אינטו א מענטש, טריי טו בי בי מגייר, אלע מינע פרטים און תנאים וואס מען זאל טון, און אויב יא און אויב נישט, און לא חפצת און אם יא חפצת, און משה רבינו דיד דיס, די תורה איטסעלף, ענד די רמב ם דיד איט.

ס'איז אלעמאל שייך תאוה, וואס די רמב ם זאגט דאך אז נישט, דא ביסטו נאר, ס'פעלט, דא פעלט אחרונים און ראשונים וואס זענען דן לפלפולא בעלמא, נישט גרייט פאר פרטים, הלכות לומדות, כ'ווייס, פונקטליך אלע שיטות, וואס איז ביז מ'קען יוצא זיין לכתחילה לויט אלע, איי דאנט נאו, נאו, איי דאנט טינק איטס א ספר הלכה למעשה, באט איטס א ספר דעט כאילו, אזוי ווי רבי חיים קאניעווסקי האט געמאכט א ספר פאר עגלה ערופה, יא, מ'דארף וויסן אלע פרטים. לשון הרע אדער חפץ חיים? יא, ניין, דאס איז הלכה למעשה. אבער האלאו, די רמב ם איז רייטינג א בוק דעט הי דאזענט טינק יו ניד דעט יונגערמאן'ס בוק, רייט? מען דארף נישט זיין קיין לעיקוואד יונגערמאן צו קענען טו ריעד דעט בוק, יו האב טו בי א שטיקל תלמיד חכם. שרייבט זיך אן עיין כסף משנה ש ק ז ל איך ווייס וואס די רמב ם זאגט פשוט איך רייד יו נאו האו מעני הלכות די האול יפת תואר לייק עווריטינג עלס אין די רמב ם איטס לייק פייוו הלכות אר סיקס הלכות, יעצט ווייסטו וואס צו טון. וואס זאל איך עס טאקע טון? אנאדער קוועשן, איף יור גאנא בי אין די סיטועשן דעט יו האלטסט דארט, זאג איך דיר וואס זאלסט טון, ענד הי וואנטס עווערי איד טו קערי דיס אין היז הארט, דו זאלסט קענען, איטס נאט הארד, יו קען ריעד די האול משנה תורה, טעיק א פיו יערס אוו סטאדי, איך ווייס, מ'חזר'ט זיך צוזאם, מ'קען עס מער ווייניגער, נישט אז נישט, איטס מעיד טו בי עיבל טו בי לערנד, רייט? דאס איז עטליעסט די רמב ם'ס ספרים, יא, א פרק א טאג, דריי פרקים א טאג, מ'ענדיגט עס אין דריי יאר אין א יאר, ענד דו קענסט עס, מ'חזר'ט עס יעדע יאר, איך ווייס, מ'קען עס. און נאכדעם ווען ער וועט זיך טרעפן א עגלה א יפת תואר וועט ער וויסן וואס צו טון. דער'ס סאמטינג ריעלי עמעיזינג אין דיס. וואס? נו ווייטער. וואס איך ווייס פארוואס ווייל ס'איז א גאנצע א וויכטיגע הלכה. אקעי מיר רעדן דעמאלטס איז נאך צו שרייבן מען שרייבט צו א סעיף אויב ס'איז א ווארק ארום איך ווייס נישט איך עגעין איך רעד פון די אקעי איך רעד נישט יעצט פון וואס איז צו מ'זאל עס טון איך זאג דיך נאר אז ס'איז דא א הלכה פאר די איד ס'איז דא הלכות פאר נאך אסאך אידן און וואס גייען זיין אין די פיוטשער און וואס זענען און און און איווען מאר דען דעט אקעי. און דא איז דא א פראבלעם ווייל ס'איז דא מענטשן וואס מיינען אז די רמב ם איז איז הלכות פסוקות אזוי ווי עס מוז זיין אזוי און ס'קען נישט זיין אנדערש. באט די רמב ם שרייבט עקשעלי הלכות וויאזוי מ'מאכט א מלך, וויאזוי מ'איז ממנה א מלך. אקעי? טעארעטיקלי איווען אקארדינג טו די רמב ם דיז הלכות אר נאט רעלעווענט עווער. סינס דער איז מלכות בית דוד. טעארעטיקלי. רמב ם זאגט אין פרק א', איף יו ריעד איט יו וויל סי, אז זאגט ס'איז דא מלכות בית דוד, נאר מלכות בית דוד, ער זאגט אים נאכדעם אז אפשר קען מען יא, קאמפליקעיטעד. לכאורה, לויט וואס רוב אידן גלייבן איז די הלכה כמעט נישט נוגע. דארף טרעפן איין אייניקל פון בית דוד זאל זיין ראוי און ער אוטאמעטיקלי איז יורש. יא. בפשטות. עגעין, אקארדינג טו די רמב ם הימסעלף סעיז אין אדער פלעיסעס, ענד אקארדינג טו וואט מאוסט דזשוס טינק, איטס מעכב. און די רמב ם צו ס'קומט אויס אין הלכות מלכים אז ס'איז מעכב איז א גרויסע חקירה, איי דאנט קנאו, מעיבי איטס נאט, באט דזשאסט מ'קען רעדן, איך די תורה געווען פאר דוד המלך צדיק, אין די נ"ך שטייט צדיק. גוטע קוועשאן, די רמב ם העז ען ענסער עקשעלי טו דעט קוועשאן איף יו עקשעלי וואנט טו נאו. באט הלכה למעשה צו ער האלט טאקע אזוי די חקירה. אבער ער שרייבט עס, פארוואס? ווייל מען קען נישט וויסן, אפשר עסט זיך טרעפן אין יענע היסטארי, אפשר עס זיין א סיטואשען וואס ער העט מוזן מאכן אזוי, ער דארף, און נישט נאר דעם, דער איז אלסא א סערטען איידיעל אין דיס, זאג דיך וואס איז די אריגינעלע וועג פון מאכן א מלך, האו דאס איט סטארט, האו דאס, האו דאס מאנארקי סטארט, וועל, וואט דו יו מין, איטס ארעדי, אונז האבן מלכות דוד, יא זייער פיין, אבער דו זעסט א מלך, א מלך פון בית דוד ערגעץ אין דיין געגנט? ניין, אקעי, סאו אונז האלטן מער ווייניגער, איך ווייס צדיק איך ווייס איך ווייס איך ווייס.

דו טאקש בויך לזקת אין אנדערע ווערטער, אין יעדע סארט מצב, מ'איז נישט קיין שום מצוה צו נעמען א יפת תואר, אקעי? דער רשי זאגט שוין אזוי, דער רמב ם ברענגט עס נישט ביי די וועי, דער רמב ם זאגט יא אויב מ'האט אויב ס'איז געשען. אבער, נישט קיין חיוב, רייט? וואלט בעסער געווען אן דעם אפשר. זייער גוט. אבער ס'איז דא אזא סיטואשען. און די זעלבע זאך, עס איז דא א סארט סיטואשען, אפשר איז אלעמאל די סיטואשען, דארף מען מעיין זיין. וואס דארף מען א מלך? דארף מען א מלך פון בית דוד, אמאל דארף מען א מלך נישט פון בית דוד, אמאל אהער און אמאל אהין. אלל אוו דיס ריעליטיס און אגעין דער'ס יוזשואלי די ריעליטי איז ווערי מאטש ביגער דען נשים נזיקין און מאטש ביגער דען אורח חיים און יורה דעה די ריעליטי אינקלוד מלכות און ס'איז דא הלכות וועגן מלכות און די אלע הלכות אר טרייענג טו דיירעקט מלכות טו די קארעקט מטרה טו די קארעקט גאול אוו מעקינג פיפל גוט און אוו מעקינג די ווארלד גוט דאס איז וואס זיי זענען פאר און די רמב ם מיינט טאקע אז מ'גייט מקיים זיין אלע זיינע הלכות? כ'בין כמעט זיכער אז נישט.

איך זאג אויך אזוי. איך זאג אבער, ביי די וועי די גאווערמענט איז נאט די מלך, איך בין בכלל נישט זיכער אז די גאווערמענט איז די מלך, מ'דארף מעיין זיין שטארק. אפשר צו מער. איך מיין דווקא מיינע. נאכמאל, די ענק זענען אזוי פאני. פרעג עני ליטוואק וואס לערנט די רמבם, מ'דארף מאכן א מלך, די רמבם זאגט קלאר אז די מלך צו דיען ירש איז א מלכות, פארשטייט נישט, דאס איז נישט קיין זייטיגע זאך וואס שטייט עפעס אין א חסידישע ספר, שטייט אין רמבם.

אז די אלע פרטי הלכות זענען געשריבען געווארען ווייל אויב ס'וועט זיין אזא סיטואשען אויב ס'וועט זיין א מצב וואס איז א גוטע זאך זאל מען עס טוהן נישט ווייל אלעס אלע הלכות דארף מען טוהן מען דארף נישט טוהן אלע הלכות בכלל ס'דא צופיל פון זיי צו טוהן ס'איז נאר געמאכט אזוי ווי אזוי ווי פונקט אזוי ווי איך זאג סטרעטעזשיס מיין משל איי מען דארף ס'איז א חיוב צו טוהן אין יעדע מלחמה אלע סטרעטעזשיס וואס זענען דא. אויב דו ביסט סטופיד נאך יוצא געווען סאו זיכער איז א מצוה זיכער איז א מצוה אוודאי קוק אין פ זאלסט מוחל זיין קוק אין פרק הלכות מלחמה ס'זענען פארשידענע סטראטעגיס און וועסט קוקן און וועסט קוקן וועסט קוקן אין אנדערע פלעצער אגעין יו העוו טו בי מפשיט עווריטינג וועסט קוקן אין יא לעטמי פיניש וועסט קוקן אין אנדערע פלאץ וועסטו זעהן יעדע יעדע זינגעל זאך איך פארשטיי נישט צו זיך פרייען סוכות איז א מצוה און ס'איז דא אסאך סטראטעזשיס פאר דעם, איינס איז צו נעמען א אתרוג, א צווייטע איז א לולב, א דריטע אפשר איז אלץ איינס, מצוה אחת, א דריטע איז צו עסן פלייש, א פערדע איז צו, זאלסט אזוי ווייטער, יא? עס איז דא אזעלכע נאראנים וואס זיי מיינען, ביי דע וועי דעטס א גוד עקזעמפל, אזעלכע נאראנים וואס מיינען, אקעי, סאו יעצט איז ממש א חיוב, שטייט אין די גמרא, אז מען דארף קויפן תכשיטים פאר די ווייב סוכות, דעטס נאט טרו, דאזענט סעי סאטש א גמרא, עס הייבט זיך נישט אן, יו דזשאסט דאנט נאו האו טו ריעד איף יו סעי דעט, ס'איז נישט דא אזא גמרא, ס'שטייט אין די גמרא פארקערט, דא א מצוה פון שמחה, יעצט וויאזוי טוט מען שמחה? יעדע איינער וואס ער איז פרייליך. און די גמרא געבט דוגמאות, מיין ווייב האט ליב דאס, איך געב איר דאס, מיין ווייב האט ליב יענץ, איך געב איר יענץ, און אזוי ווייטער. און אויב זי, מיין ווייב האט ליב א אתרוג, קויף איך איר א אתרוג צו שאקלען. יעדע איינע, די מעשה איז נחת רוח לנשים, סמיכה, מיין ממש הלכה. נא, איי דאנט סעי דעט, דזשאסט סעיאינג, איט דאזענט סעי, און ווען יו גיוו, ווען דעי גיוו דיזע עקזעמפלס, איטס נאט מעיקינג הלכות, איטס מעיקינג די אפאזיט אוו הלכות.

און די וויסן ווען מען טוט עס איז עקשלי וואט די דזשאב אוו די מלך איז. אה. וועגן דעם דארף מען א שופט. אזוי ווי איך האב געזאגט אסאך שיעורים וועגן דעם דארף מען די שופטים אדער מלכים אדער סנהדרין. וואס זיי זאגן איז ווען איז די צייט צו טון וועלכע מצוות. למשל מחיית עמלק איז א מצוה. פארוואס מאכסטו נישט מחיית עמלק? פארוואס האט יהושע בן נון נישט געמאכט מחיית עמלק? קומט די גמרא און זאגט אז מ'דארף האבן א מלך. וויאזוי ווייסט מען? די גמרא האט עפעס א לימוד, די רמבם זאגט מ'ווייסט ווייל נאר שאול המלך האט עס געמאכט. פארוואס האבן מיר עס נישט געקענט פאר דעם? ווייל ס'איז נישט דעמאלטס געווען די מצוה, איי ס'איז א מצוה, יא ס'איז א מצוה, ווען עס שטייט אין פסוק גראדע בפירוש והיה בהניח לך, מ'קען מ'קען טרעפן רמזים אין די תורה, אויף יעדע זאך קען מען טרעפן אזעלכע רמזים, ווען ס'איז חל די מצוה, באט עקטשעלי די האול ריזען יו ניד א מלך איז טו טעל אס ווען טו דו וויטש מצוה.